זאגט די משנה, מצוה בגדול לייבם, די מצוה איז אויף דעם גדול, אויף דעם עלטסטן, ער זאל מייבם זיין. אז שטייט נישט דערמאנט דא דאס לשון בכור, ווייזט אויס אפילו ער איז נישט קיין בכור. ואם קדם הקטן זכה, אויב דער קטן האט זיך געפעדערט און ער האט מייבם געווען, האט ער זוכה געווען. גמרא, תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, שטייט אין פסוק, והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו, והיה הבכור, מכאן פון דא לערן איך אפ שמצוה בגדול לייבם, איך דרשן אזוי, ולקחה לו לאשה ויבמה, והיה הבכור, דער מייבם זאל זיין דער בכור, אשר תלד, די יבמה זאל זיין אזעלכע וואס זי קען געבוירן, פרט לאילונית שאין יולדת, א אילונית וואס טוט נישט געבוירן. טאר איך איר נישט מייבם זיין. יקום על שם אחיו מיינט מען לנחלה, דער יבם איז על שם אחיו צו ירשענען זיין ירושה, די אנדערע ברידער טוען זיך מיט אים נישט טיילן אין די ירושה. אתה אומר לנחלה, דו זאגסט אז די יקום גייט ארויף אויף דעם יבם, אז דער יבם טוט ירש'ענען דעם ברודער וואס איז געשטארבן, או אדער אינו, ס'איז ניט אזוי, אלא לשם, דאס גייט נישט ארויף אויפן יבם, נאר עס גייט ארויף אויף דעם קינד וואס וועט שפעטער געבוירן ווערן, דאס הייסט, יוסף, קורין אותו יוסף, אז די קינד איז יוסף, זאל מען אים א נאמען געבן נאך זיין טאטן יוסף, יוחנן, קורין אותו יוחנן. ענטפערט די גמרא, נאמר כאן יקום על שם אחיו, דא ביי יבם ביי דעם דין פון יבום שטייט יקום על שם אחיו, ונאמר להלן ביי נחלה שטייט על שם אחיהם יקראו בנחלתם, זאגן מיר, מה שם האמור להלן, דאס וואס שטייט דארטן על שם, מיינט מען דאך נחלה, לגבי דעם דין פון נחלה, אף שם האמור כאן לנחלה, מיינט מען אויכעט אז דער יבם, דער וועלכער איז מייבם, ער טוט ירש'נען זיין ברודער וואס איז געשטארבן, און די אנדערע ברידער טוהן זיך נישט טיילן מיט אים אין דער נחלה. ולא ימחה שמו, פרט לסריס, אויב דער ברודער וואס איז געשטארבן איז געווען א סריס ששמו מחוי, וואס זיין נאמען איז אויסגעמעקט, דעמאלט איז נישט דא די מצוה פון יבום. אמר רבא, האט רבא געזאגט, אף על גב דבכל התורה כולה, כאטש אומעטום אין די תורה, אין מקרא יוצא מידי פשוטו. דער פסוק גייט נישט ארויס פון זיין איינפאכע טייטש, כאטש איך דרשן א דרשה, אבער איך טוה לערנען פשוטו אויכעט. אבער הכא דא אויף. אתאי גזירה שווה, קומט די גזירה שווה וואס איך לערן אפ פון על שם אחיהם, אפיקתיה מפשטיה לגמרי, און עס טוט אוועקנעמען אינגאנצן פון דעם איינפאכן טייטש אז איך דארף נישט רופן די קינד וואס וועט געבוירן ווערן פון דעם יבמה אין דעם נאמען פון אחיו המת. אזוי איז רבא געווען מקובל פון זיין רבי, פרעגט די גמרא, ואי לאו גזירה שווה, ווען נישט די גזירה שווה, הוה אמינא וואלט איך געזאגט שם שם ממש, אז מען דארף רופן דעם קינד וואס ווערט געבוירן דעם נאמען פון דעם געשטארבענעם ברודער, למאן קמזהר רחמנא, וועמען ווארנט דאס די תורה? ליבם. אויב כ'זאָל זאָגן, די תּורה זאָגט צום יבֿם, דער זון וואָס ס'וועט דיר געבוירן ווערן פֿון דער יבֿמה, זאָלסט אַ נאָמען געבן נאָך דײַן ברודער, יקום על שם אחיך מיבעי ליה, דאַרף דאָך שטיין, יקום על שם אחיך, נישט ווי עס שטייט, על שם אחיו. אי לבי דינא, אויב די תּורה איז דאָס מודיע צום בית דין, די מצוה פון רופן דעם נאמען פון דעם קינד וואס ווערט געבוירן, יקום על שם אחי אביו מיבעי ליה, האט דאך געדארפט שטיין יקום על שם אחי אביו. מוז איך דאך סיי ווי זאגן אז דאס מיינט לנחלה, איך קען דאך נישט זאגן ס'זאל ארויפגיין אויף דעם נאמען. זאגט די גמרא פון דעם איז נישט קיין ראיה, דילמא הכי קאמר להו רחמנא לבית דין, קען זיין די תורה זאגט אזוי צום בית דין, אמרו ליה ליבם, זאגט צו דעם יבם, יקום על שם אחיו, אז דער זון וואס וועט געבוירן ווערן זאל ער רופן אויף דעם נאמען פון זיין ברודער, וואס דעם גאנצע מצוה פון יבום האט די תורה מודיע געווען צום בית דין, און די תורה זאגט צום בית דין מען זאל ווארענען אז דער יבם יבמה יבא עליה, און אויך אז דער זון וואס ווערט געבוירן זאל, זאלט איר זאגן דעם יבם אז זאל עס רופן על שם אח. אלא נאר אתא גזירה שווה, ס'איז געקומען די גזירה שווה, אפיקתיה לגמרי, די גזירה שווה האט אינגאנצן אוועקגענומען דעם פסוק צו דרש'ענען פון די איינפאכע טייטש, און איך דארף נישט א נאמען געבן די קינד וואס ווערט געבוירן אויף דעם נאמען פון זיין טאטן. דער תוספות יום טוב פרעגט א קשיא אין כתובות דף ל ח עמוד ב', וואונדערט זיך די גמרא, אתא גזירה שווה ומפקא מפשטיה לגמרי? ווייזט אויס דארטן אז קען נישט זיין קיין מציאות אז די גזירה שווה זאל ארויסנעמען אינגאנצן פון דעם איינפאכע טייטש. עפעס מוז דאך זיין אן הבנה אין פסוק נאך דעם איינפאכן טייטש. פארענטפערט ער דאס מיט דעם רמב ם פון פירוש המשניות, און אזוי זאגט דער רמב ם אין פרק ב' מהלכות יבום, אשר תלד, איך טייטש אזוי, והיה הבכור, ס'וועט זיין דער בכור, אשר תלד, טייטש איך תלד איז דאך עתיד, איך טייטש דאס אין לשון עבר, מען טרעפט אמאל עבר איז געשריבן אין עתיד, איז די טייטש אשר תלד, וואס ס'האט שוין געבוירן, ווער האט געבוירן, דער אם המת. ווען תלד איז אויפן ארט פון ילדה, דער עתיד קומט אויף דעם ארט פון עבר, איז דאך שוין יעצט גוט, איך רייס נישט אינגאנצן ארויס דעם פסוק פון דער פראסטער פשט, ס'איז נאך דא א פשט פשוט וואס איך קען דאס פארשטיין, נאר די איינפאכע טייטש וואלט געוועזן אז דאס גייט ארויף הבכור דעם בכור וואס די יבמה וועט געבוירן, טוה איך יעצט ליינען אשר תלד וואס האט געבוירן די אם המת, דאס וואס זי האט געבוירן אז דאס גייט ארויף דער עלטסטער פון די ברידער. כ'וועל אבער זאגן עס לשון פון רמב ם אין פירוש המשניות,

במקום עבר, אז תלד איז די טייטש זי האט געבוירן, און אזוי זאגט אויך דער רמב ם הלכות יבום אין צווייטן חלק, אשר תלד גייט ארויף אויף דעם אם המת. רש י. פרעגט די גמרא, השתא דאמרת קרא בגדול כתיב, יעצט אז דו זאגסט דער פסוק גייט ארויף אויף דעם גדול, אימא זאג אזוי, בכור לייבם, א בכור איז מייבם, פשוט לא לייבם, א פשוט דער נישט בכור זאל נישט מייבם זיין צי ס'דא א בכור צי ס'איז נישט דא קיין בכור, די מצוה פון יבום איז נאר והיה הבכור, אויף דעם בכור איז די מצוה פון יבום. ענטפערט די גמרא, אם כן אויב דו וועסט אזוי זאגן, אשת אחיו שלא היה בעולמו, דמיעט רחמנא למה לי, די תורה האט ממעט געווען, פון כי ישבו אחים יחדיו, שהיתה להם ישיבה אחת בעולם, וואס דארף מען די תורה זאגן אשת אחיו שלא היה בעולמו קען נישט מייבם זיין, ער קען דאך סייווי נישט מייבם זיין ער איז דאך נישט קיין בכור, אויב ער איז געבוירן געווארן לאחר מיתת אחיו, מוז איך דאך זאגן פון דעם אויך אז אפילו דער ניט בכור א פשוט איז אויך דא די מצוה פון יבום. דארף מען דער פסוק ממעט זיין אשת אחיו שלא היה בעולמו. פריך רב אחא האט רב אחא געפרעגט א קשיא. אין אמת'ן וועלן מיר זאגן אז די מצוה פון יבום איז נאר אויפן בכור. נאר אויף וועלכן בכור? סיי א בכור מאב סיי א בכור מאם. פארשטייט זיך אז אשת אחיו מאביו. למעוטי, ער גייט ממעט זיין דער פסוק בוכרא דאמא, דער מיעוט פון אשת אחיו שלא היה בעולמו איז, אז דער וואס איז שפעטער געבוירן געווארן איז געווען בכור לאמו, און אחיו מאביו, וואלט איך געוואלט מיינען אז ער זאל מייבם זיין. דערציילט מיר דער פסוק מען נישט מייבם ווייל עס איז נישט געווען ישיבה אחת בעולם, אבער אין אמת'ן די מצוה פון יבום ליגט נאר אויף דעם בכור. ענטפערט די גמרא, ההוא לא מצית אמרת, דו קאנסט נישט זאגן אז די מצוה פון יבום זאל זיין נאר אויפן בכור און בכור מאם זאל אויך זיין די מצוה פון יבום, דיבום בנחלה תלה רחמנא, די תורה האט אנגעהאנגען די מצוה פון יבום אין נחלה, ונחלה איז דאך מן האב ולא מן האם, נחלה וואס א בכור נעמט צוויי חלקים, איז דאך נאר א בכור ליד, און אז די תורה האט אויך אנגעהאנגען יבום אין נחלה, פארשטייט זיך אז דער בכור וואס ער נעמט צוויי חלקים ער איז מייבם, און א בכור לאם וואלט דארף נישט מייבם זיין אויב די מצוה זאל זיין נאר אויפן בכור. און ווען איך זע די תורה האט ממעט געווען אשת אחיו שלא היה בעולמו, איז פון דעם א ראיה אז דער בכור פון פסוק איז לאו דווקא.

והיה הבכור, דעמאלט ווען ס'איז דא א בכור זאגט דער פסוק זאל מען מייבם זיין אדער דער בכור אדער א פושט, פון וואנען ווייס איך א פושט? פון דעם וואס דער פסוק האט ממעט געווען אשת אחיו שלא היה בעולמו. ווי איז אבער כי ליכא בכור אז ס'איז נישט דא קיין בכור לא תתקיים מצות יבום, דעמאלט זאל נישט זיין אינגאנצן די מצוה פון יבום, און זי איז פטור אינגאנצן. דער פשוט דארף דעמאלט נישט מייבם זיין אז ס'איז נישט דא קיין בכור. ענטפערט די גמרא, אמר קרא, שטייט אין פסוק ומת אחד מהם, ווייזט אויס ס'איז געוועזן נאר צוויי ברידער און איינער איז געשטארבן, מי לא עסקינן רעדט זיך דען נישט דער פסוק דמית בכור אז דער בכור איז געשטארבן און ס'איז יעצט נישט דא קיין בכור ואמר רחמנא לייבם קטן זאגט מיר יעצט דער פסוק אז דער קטן זאל מייבם זיין זאגט די גמרא ווער הייסט דיר אזוי זאגן ואימא לאמיר זאגן דמית קטן דער פסוק רעדט זיך אז דער קטן איז געשטארבן ואמר רחמנא לייבם בכור, און די תורה האט געזאגט אז דער בכור זאל מייבם זיין. אבער ווי וועט זיין ס'איז געווען פארקערט אז דער בכור איז געשטארבן, דעמאלט איז נישט דא קיין מצוה פון יבום אויף דעם פשוט. ענטפערט די גמרא, הא מיעט רחמנא אשת אחיו שלא היה בעולמו, ביי צוויי ברידער שטייט דער מיעוט פון אשת אחיו שלא היה בעולמו, דאס הייסט אז דער בכור איז געשטארבן און נאכדעם איז געבוירן געווארן דער אשת אחיו, וואס איך האב וואס ער האט נישט געהאט ישיבה אחת בעולם זעה איך דאך פון דעם אפילו עס איז נישט דא קיין בכור איז דא די מצוה פון יבום ווייל אויב סזאל נישט זיין די מצוה פון יבום ווען סאיז נישט דא קיין בכור וואזשע דארף מיר דער פסוק ממעט זיין אשת אחיו שלא היה בעולמו רש"י. פרעגט די גמרא, ואימא לאמיר זאגן, כי ליכא בכור, אז ס'איז נישט דא קיין בכור, קדם קטן זכה, קאן דעמאלט א קטן מייבם זיין, ווייל פון וואנען ווייס איך דען אז א פשוט קאן מייבם זיין, ווייל איך זאג ומת אחד מהם, מיינט מען דער בכור איז געשטארבן, און איך האב דאך א מיעוט אשת אחיו שלא היה בעולמו, אז דער פסוק זאגט א פשוט איז מייבם. ווען איז דאס אז ס'איז נישט דא קיין בכור? אבער ואי איכא בכור אז ס'איז דא א בכור, קדם קטן לא זכה, אז ס'איז דא א בכור קען א קטן נישט אינגאנצן מייבם זיין. ענטפערט די גמרא, אמר קרא שטייט אין פסוק כי ישבו אחים יחדיו, הוקשו ישיבת אחים זה לזה, האט א פסוק צוגעגלייכנט די מצוה פון יבום פון אלערליי ישיבות, אזוי ווי דעמאלט ווען ס'איז דא א בכור איז גלייך ווי דעמאלט ווען ס'איז נישט דא קיין בכור, ווען ס'איז נישט דא קיין בכור זאגסט דאך איז די מצוה אויף דעם פשוט, איז די זעלבע זאך ווען ס'איז דא א בכור קען אויך דער פשוט מייבם זיין. פרעגט די גמרא, ריכטיג, די מצוה פון יבום איז טאקע שטענדיג פארהאנען, סיי ס'דא א בכור סיי ס'נישט דא קיין בחור, אבער ואימא זאל איך אזוי א זאגן כי איכא בכור ליהדר אגדול, ווען ס'דא א בכור גיי איך נאכזוכן דער גדול זאל מייבם זיין, כי ליכא בכור אז ס'נישט דא קיין בכור אין חוזרים אצל גדול גייט מען נישט נאכזוכן קיין גדול דארט ווי ס'דא א בחור. און אנדערע ווילן נישט מייבם זיין צווינג איך דעם גארטל, אבער דארטן ווי ס'איז נישט דא קיין בכור ליגט נישט די מצוה אויף דעם גדול מער ווי אויף אנדערע. אלמה תני אביי קשישא, פארוואס האט געלערנט אביי קשישא מצוה בגדול ליבם, די מצוה איז דער גדול זאל מייבם זיין, לא רצה, ער וויל נישט, הולכים אצל אחיו הקטן, גייט מען צו זיין קלענערן ברודער. ס'שטייט נישט מהלכין על כל האחים, נאר שטייט הולכים אצל אחיו הקטן, דאס הייסט דער וואס איז יונגער פאר אים אבער איז עלטער פון אנדערע. לא רצה, ער וויל נישט, חוזרים אצל גדול, גייט מען צוריק צו דעם גדול. פארוואס אויב ס'איז נישט דא קיין בכור גיי איך נישט נאך נאך דעם גדול? רש"י זאגט, פון דעם וואס שטייט חוזרים אצל גדול קען איך נישט פרעגן קיין קשיא, ווייל איך וואלט געקאנט טייטשן גדול מיינט מען בכור. ווייל אויב דו'סט נישט אזוי א טייטשן, דו'סט נישט אזוי א פארענטפערן, וואס דארף ער פרעגן פון א ברייתא, ער קען דאך פרעגן פון א משנה וואס שטייט אין פרק החולץ לא רצו חוזרין אצל גדול, נאר איך וואלט געקאנט דאס אזוי א טייטשן, חוזרין אצל גדול מיינט מען צו דעם בכור, דעריבער פרעג איך פון דא אר א קשיא, וואס דא אר שטייט לא רצה הולכים אצל אחיו הקטן, וואס איז קלענער פון אים. אבער מען זעלט אויף אן אנדערע, ענטפערט די גמרא, כבכור, מה בכור בכורתו גרמה לו, אזוי ווי ביי א בכור איז דאס וואס ר'איז א בכור דאס האט אים גורם געווען וואס כ'האב אים געגעבן די מצוה, אף גדול גדולתו גרמה לו, די זעלבע זאך א גדול האט אויכעט אים גורם געווען זיין גרויסקייט וואס ער איז דער עלטסטער אז ער זאל מייבם זיין

דער נישט בכור לא נשקול נחלה זאל ער נישט נעמען קיין נחלה, ווייל אין פסוק שטייט דאך והיה הבכור אשר תלד, ווי אזוי האבן מיר געטייטשט אשר תלד וואס האט געבוירן די אם המת, יקום על שם אחיו. ענטפערט די גמרא, אמר קרא שטייט אין פסוק יקום על שם אחיו, והרי קם, ער האט דאך מייבם געווען, דעריבער זאג איך אז אים קומט די נחלה. רש"י. פרעגט די גמרא, ואלא בכור דקרייה רחמנא למאי הלכתא, לגבי וועלכן דין האט אים די תורה אנגערופן בכור? בשלמא ווען איך זאג אז ווער נעמט א נחלה, נאר דער בכור ווען ר'איז מייבם א פשוט נעמט נישט קיין נחלה, פארשטיי איך וואס שטייט והיה הבכור, אבער יעצט דא אז איך זאג דאך סיי ווי דער בכור איז לאו דווקא נאר גדול איז אויך דער זעלבער דין ס'איז ביי אים די מצוה, זאל מיר דער פסוק שרייבן גדול. ענטפערט די גמרא, דעריבער זאגט די תורה בכור לגריעותא, צו מאכן שוואכער זיין כח. לגבי דעם דין, מה בכור אינו נוטל בראוי כבמוחזק, ווען א בכור גייט זיך טיילן מיט די ברידער, באקומט ער דאך צוויי חלקים, באקומט ער נאר צוויי חלקים אין די נכסים וואס איז יעצט פארהאנען, שטייט אין פסוק בכל אשר ימצא לו, וואס איז יעצט דא, אבער דאס וואס איז ראוי, עס וועט שפעטער קומען, וואס וועט זוכה זיין זייער טאטע לאחר מיתתו, דאס זענען זיי גלייך. איז אף האי איז די זעלבע זאך דער יבם, ווען מען גייט זיך טיילן בנכסי אביו, ער באקומט זיין חלק און דעם חלק פון זיין ברודער וואס איז געשטארבן, אינו נוטל בראוי כבמוחזק, נעמט ער נישט בראוי אזוי ווי ווי מוחזק, אין מוחזק נעמט ער יא חלק אחיו, אבער אין ראוי דאס צוטיילן זיך אלע גלייך. רש"י זאגט די משנה הנטען על השפחה. נטען, די טײַטש, מ'איז אים חושד, מע רעדט אויף אים דבֿרי-לעז, אַז ער טוט אַן עבֿירה מיט אַ שפֿחה, ונשתּחררה, און די שפֿחה איז געוואָרן באַפֿרײַט. או על הנכרית, מע רעדט אים, מ'איז אים חושד, פֿון אַ נכרית, ונתגיירה, און זי האָט זיך מגייר געווען. הרי זה לא יכנוס, טאָר ער איר נישט נעמען. כדי מענטשן זאלן נישט זאגן אז ס'איז אמת דער ערשטער קול וואס מ'האט גערעדט, ואם כנס, אויב ער האט איר גענומען, אין מוציאין מידו, צווינגט מען נישט אים אז ער זאל איר גט'ן. נאך א דין, הנטען על אשת איש, מ'איז איינעם חושד ער טוט אן עבירה מיט א אשת איש, והוציאוה, דאס איז א לשון רבים, זיי האבן איר ארויסגענומען, די בית דין האט איר ארויסגענומען, מתחת ידו, די בית דין האט זי גע'אסר'ט אויף דעם מאן, ווייל צוליב דעם וואס ער האט געטון מיט איר אן עבירה, איז דער דין, אף על פי שכנס, אפילו ער האט איר גענומען דער מענטש וועלכער האט איר גע'אסר'ט אויפן מאן, איז אויך דער דין יוציא, ווייל עס שטייט אין פסוק צוויי מאל ונטמאה ונטמאה, איינס אז זי ווערט גע'אסר'ט צום מאן, און איינס זי ווערט גע'אסר'ט צום בועל. רש"י, הנטען חשוד, כלומר, שטוענין עליו דברי לעז, מ'איז אים חושד געווארן,

ורמינהי, איך דארף פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט אחד איש שנתגייר לשם אישה, סיי א מאן, א גוי, האט זיך מגייר געווען ווייל ער גלייכט די אידישע פרוי, ואחד אישה שנתגיירה לשם איש, סיי א גויה, זי האט זיך מגייר געווען וועגן דעם ער זאל חתונה האבן מיט דעם איד, וכן, און די זעלבע זאך, מי שנתגייר לשם שולחן מלכים, ער האט זיך מגייר געווען צו פארבעסערן זיין מאטריעלן מצב, אדער לשם עבדי שלמה, עבדי שלמה זענען געווען בעלי שררה, איז ער זיך וועגן דעם מגייר, אפשר וועט ער אויך זיין א שר. אינם גרים זענען זיי נישט קיין גרים דברי ר' נחמיה, אזוי לערנט ר' נחמיה. שהיה ר' נחמיה אומר, ר' נחמיה האט געזאגט, אחד גרי אריות, סיי די גרי אריות וואס ווערט דערמאנט ביי די כותים אז דער אייבערשטער האט אנגערייצט אין זיי די לייבן און האבן זיך צוליב דעם מגייר געווען, ואחד גירי חלומות, און סיי די גרים וואס האבן זיך מגייר געווען, ווייל דער בעל החלומות האט זיי געזאגט זאלן זיך מגייר זיין, ואחד גירי מרדכי ואסתר, און סיי די גרים וואס האבן זיך מגייר געווען אין דער צייט פון מרדכי און אסתר, וואס דעמאלט זענען די אידן געווארן מיטאמאל אויפגעהויבן, שטייט דאך אזוי דערמאנט אין אסתר, ורבים מעמי הארץ מתיהדים. אינם גרים זענען זיי נישט קיין גרים עד שיתגיירו בזמן הזה ביז זיי וועלן זיך מגייר זיין יעצט, פרעגט די גמרא בזמן הזה סלקא דעתך? ווי קענסטו זאגן בזמן הזה און די נאר יעצט מ'איז אין גלות און וואס איז די פריערדיגע גרים נבוזראדן און נאך אזעלכע זענען נישט קיין גרים אלא אימא זאג כבזמן הזה, אז אזוי ווי ס'איז יעצט, מ'זאל זיך נישט מגייר זיין וועגן שררה, וועגן הערשאפט. וואס איז די קשיא? ביי אונז אין דער משנה ווייזט דאך אויס, הנטען על עובדת כוכבים, ער טאר איר נישט נעמען, אבער צו אנדערע מעג זי חתונה האבן, זעסטו אז זי איז א גיורת, זי האט זיך דאך נישט מגייר געווען לשם יהדות, זי האט זיך דאך מגייר געווען וועגן. איש, פארוואס זאל עס זיין א גיורת? ענטפערט די גמרא, הא איתמר עלה מ'האט דאך אויף דעם געלערנט, אמר רבי יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה דרב, הלכה כדברי האומר כולם גרים הם, די הלכה איז אז אלע זענען גרים. פרעגט די גמרא אי הכי, אויב דו זאגסט אז ס'איז א גוטע גר, אויב די עובדת כוכבים האט זיך מגייר געווען לשם איש? לכתחילה נמי, זאל ער מעגן איר נעמען, פארוואס שטייט אין די משנה הנטען על עובדת כוכבים ונתגיירה, הרי זה לא יכנוס, אויב כנס בדיעבד אין מוציאין מידו, פארוואס זאל ער נישט איר נעמען לכתחילה? ענטפערט די גמרא משום דרב אסי, צוליב דער זאך פון רב אסי, דאמר רב אסי, רב אסי האט געזאגט, שטייט אין משלי

יעצט דא אז ער וועט איר נעמען וועט דאך דאס מחזק זיין דעם קול וואס מ'האט אים פריער חושד געווען, דאס זאל ער נישט טון. מיט דעם מאל וואס ער וועט איר נעמען וועט מען דאך מחזק זיין די פריערדיגע קול, מ'וועט זאגן אז די פריערדיגע קול איז געווען ריכטיג. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, אין מקבלים גרים לימות המשיח, לימות המשיח וועט מען נישט צונעמען קיין גרים, כיוצא בו לא קיבלו גרים, די זעלבע זאך האט מען נישט צוגענומען קיין גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמה, ווען די אידן זענען געווען אין רום המעלה האט מען נישט צוגענומען קיין גרים. אמר רבי אלעזר מאי קרא, ווי שטייט עס אין פסוק, הן גור יגור, איינער וויל וואוינען אפס מאותי איז דעמאלט ווען איך בין נישט דא מיט אייך, דאס הייסט בזמן הזה ווען די הסתר הפנים איז גרויס, דעמאלט מי גר אתך, דער וואס איז זיך דעמאלט ער וואוינט מיט דיר איז זיך מגייר מיט דיר, עליך יפול וועט רוען מיט דיר לעולם הבא, אבל אידך. לא, אבער די וואס זענען זיך מגייר וועגן פניות, לא, זיי זענען נישט קיין גרים, זיי וועלן נישט האבן קיין עולם הבא. תוספות פרעגט ווייטער זאגט די גמרא אז בימי דוד נתוספו גרים על ישראל ק"ן אלף הונדערט פופציג טויזנט, און דא שטייט אז מ'נעמט בימי דוד האט מען נישט צוגענומען קיין גרים, ענטפערט תוספות זיי האבן זיך אליין מגייר געווען אזוי ווי ביי מרדכי ואסתר שטייט ורבים מעמי הארץ מתיהדים אבער ס'איז נישט געווען קיין ריכטיגע גרים ס'איז דא א גירסא זאגט תוספות וואס שטייט אלא שנעשו גרים גרורים.
ברוך השם, מסכת יבמות, דף כ"ד, עמוד ב', די פיסקא הנטען על אשת איש וכו'. אין דער משנה האט מען געלערנט הנטען על אשת איש. מ'איז איינעם חושד ער טוט אן עבירה מיט א אשת איש והוציאוה מתחת ידו און זי איז געווארן גע'גט פון דעם מאן ווייל ער האט איר גע'אסר'ט אויף אים, איז דער דין אף על פי שכנס אויב דער בועל האט איר גענומען יוציא מוז ער איר גט'ן, איז רש"י מסביר אין דער משנה, ווייל מדין תורה ווערט זי גע'אסר'ט אויף דעם בועל. אמר רב, האט רב געזאגט, ובעדים, דאס וואס שטייט אין דער משנה, אז הנטען על אשת איש, און האט איר גענומען מוזען איר גט'ן, מיינט מען נישט ס'נאר געוועזן נטען, נאר נאכער איז געקומען צו גיין עדות וואס זיי האבן געזעהן שזינתה עמו, נאר דעמאלט איז דער דין יוציא, ווי איז אבער ס'נישט דא קיין עדות איז בדיעבד. טוט מען איר נישט אסר'ן אויף דעם מענטש צו ווער ס'איז געווארן נטען. אמר רב ששת האט רב ששת געזאגט, אמינא איך מיין, כי ניים ושכיב רב, ווען רב האט געדרימלט נאכער איז ער אנטשלאפן געווארן, אמר להא שמעתא האט ער געזאגט די הלכה, ס'קען נישט אזוי זיין. דתניא מיר האבן געלערנט, הנטען על אשת איש, מיר זענען חושד אויף א אשת איש, והוציאה, אזוי איז גורס די מהרשא, נישט והוציאוה, זיי האבן איר ארויסגענומען פון מאן דעמאלט גייט עס ארויף אויפן בית דין, כ'בין לערן מיט א לשון יחיד, והוציאה על ידו, צוליב דעם האט איר דער מאן געגעט ונתגרשה מתחת ידי אחר, און זי איז געווארן געגעט פון דעם אנדערן צו וועמען זי האט חתונה געהאט, למשל מ'האָט ראובן חושד געווען אויף דינה די פרוי פון שמעונען, האָט זי שמעון געגעט, איז געגאַנגען נחשון און האָט איר גענומען דינה, נאַכער האָט איר נחשון געגעט אם כנס, אויב דער ראובן האָט איר יעצט גענומען נאָך דעם ווי דער נחשון האָט איר געגעט, לא יוציא, זאל ער איר נישט גט'ן. הייסט דאס אז אויב ס'איז דא א אנדערער האט מפסיק געווען אינמיטן, דעמאלט איז דער דין לא יוציא. ווי וועט אבער זיין אז ראובן האט איר גענומען גלייך ווי שמעון האט איר געגעט, דעמאלט זאגן מיר יוציא. היכי דמי? וויאזוי רעדט זיך דא די ברייתא? אי דאיכא עדים אז ס'איז דא עדות אויף די זנות קמא איז זי דאך שוין געווארן גע'אסר'ט צו דעם בועל אויף אלעמאל, ווייל עס שטייט מיר צוויי מאל ונטמאה ונטמאה, איינס אז זי ווערט גע'אסר'ט צום מאן און איינס זי ווערט גע'אסר'ט צום בועל, איז אויב זי ווערט גע'אסר'ט א דין תורה כי אתא אחר ואפסקיה לקלא אז ס'איז געקומען צו גיין דער נחשון און ר'האט איר גענומען, ר'האט איבערגעהאקט, מאי הוי, פארוואס זאל זי שפעטער זיין מותר צו ראובן'ען? אלא לאו, מוזט דאך זאגן דליכא עדים, דא רעדט זיך, ס'איז נישט געווען קיין עדות אז זינתה. וטעמא, ווען זאגן מיר אם כנס לא יוציא, דאתא אחר ואפסקיה לקלא, אז צווישן צייט האט זי חתונה געהאט צו אנדערן, ווען שמעון האט איר געגעט האט זי חתונה געהאט צו נחשונ'ען. הא לאו הכי, אבער זי האט נישט חתונה געהאט צו קיין אנדערן נאר שמעון האט איר געגעט, נאכער האט איר גענומען דער ראובן וואס ער איז געווען נטען עליה, איז דער דין מפקינן, איז מען מוציא פון איר, זאג איך ער טאר נישט מיט איר וואוינען, זע איך דאך אז אפילו ס'איז נישט דא קיין עדות שזינתה, ס'איז נאר פארהאנען א קול מ'איז חושד דעם מענטש איז אויך דער דין אם כנס יוציא. זאגט די גמרא, ס'איז נישט קיין קשיא פון דער ברייתא אויף רב'ן, אמר לך רב, רב וועט דיך זאגן, הוא הדין דער זעלבער דין איז, דאף על גב דלא אתא אחר ואפסקיה לקלא, אפילו עס איז נישט געקומען קיין אנדערע אז זאל איבערהאקן דעם קול, זי האט נישט חתונה געהאט צו קיין צווייטן, נאר דער מאן האט איר גע'גט, און גלייך האט איר גענומען דער נטען, איז אויך דאס זעלבע זאג איך דיר, אי איכא עדים מפקינן, אויב ס'איז דא עדות איז מען מוציא פון אים, ווייל ס'איז דאך געווארן גע'אסר'ט אלעמאל, אי ליכא עדים לא מפקינן, און אויב ס'איז נישטא קיין עדות ראובן האט איר גענומען נאכדעם וואס שמעון האט געגעט, איז אויך דער דין לא תצא, ווייל ס'איז נישטא קיין עדות. איי וואס זשע כאפט מען אונז דא אן מתחת ידי אחר לא תצא, אפילו ראובן האט איר גענומען גלייך נאכדעם וואס שמעון האט איר געגעט, איז דאך אויך דער דין לא תצא. והכי קאמר, דער חידוש גייט מען אונז דא דערציילן, דאף על גב דאתא אחר, אפילו עס איז געקומען א אנדערער, ואפסקיה לקלא, און ער האט איבערגעהאקט דעם קול, דאס הייסט, נאכדעם ווי שמעון האט איר גע'גט, האט זי חתונה געהאט צו נחשונ'ען, נאכער האט איר נחשון גע'גט, דאך איז דער דין, לכתחילה לא יכנוס, לכתחילה טאר דער נטען דער רב מיר נישט נעמען אזוי ווי שטייט דא אויב אם כנס לא יוציא. איך וואלט געוואלט מיינען אז אויב ס'איז געווען אן אחר זי האט חתונה געהאט א וויילע צו נחשונ'ען זאל ער שוין מעגן נעמען לכתחילה דערציילט ער מיר אז נישט אבער אין אמת'ן לגבי דיעבד איז נישט קיין חילוק צי אפסקיה לקלא צי לא אפסקיה לקלא, אפילו לא אפסקיה לקלא איז אויך דער דין לא יוציא. רש י זאגט די גמרא מיתיבי, כ'על דיר פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט במה דברים אמורים, ווען זאגן מיר אז דער מענטש וועלכער מ'איז חושד האט געטאן מיט דער אשת איש אן עבירה, אויב ר'האט איר גענומען, זאגן מיר יוציא כשאין לה בנים, אז זי האט נישט קיין קינדער מיט דעם ערשטן מאן, אבל יש לה בנים, אויב זי האט קינדער פון דעם ערשטן מאן, זאגן מיר לא תצא, זאל זי נישט ארויסגיין פון דעם מענטש וועלכער האט איר גענומען, ווייל אויב מ'עט איר מוציא זיין פון דעם מענטש וועמען מ'איז חושד, וועט מען מחזיק זיין די ערשטע קול, און מ'וועט מאכן די קינדער פאר ממזרים. אנדערע לערנען פשט, יש לה בנים גייט נישט ארויף אויפן ערשטן מאן, נאר דאס גייט ארויף דער נטען, אז אויב דער נטען האט קינדער און איך וויל מוציא זיין, וועט מען דאך מחזיק זיין די קול, ריכטיג די קינדער וועלן נישט זיין קיין ממזרים, ווייל די סוטה לבועל, נאכדעם ווי די מאן האט איר גע'גט איז דאך נאר דא א איסור לאו, נאר ס'וועט זיין א קול אז די קינדער זענען מזוהמין. רש י וויל נישט אזוי לערנען, ווייל רש י לערנט, ווען רעכן איך זיך מיט דעם לעז וואס מ'וועט מוציא זיין אויף די קינדער, דווקא ווען מען וועט וועלן מאכן א פסול ממזרות, אבער דארט נאר אז ס'זאל זיך האנדלען די קינדער פון דעם בועל, סיי ווי ווערן זיי דאך נישט גע'פסל'ט. ואם באו עדי טומאה, און אויב ס'איז געקומען עדי טומאה, עדות אז זינתה, אפילו יש לה כמה בנים, אפילו ס'איז דא אסאך קינדער, איז אויך דער דין תצא. אז דער בועל האט איר גענומען, ס'איז דאך דא עדות תצא, ס'איז דאך אסור מדין תורה. דער ריטב"א פרעגט, וואס פאר א חידוש איז דאס? ס'איז דאך מרא פשיטא אז ס'איז דא עדות איז אסור צום בועל. זאגט דער ריטב"א, ער גייט מיר דא דערציילן, אפילו די עדות ווייסן נישט צי זינתה ברצון צי באונס, קען זיין ס'איז געווען באונס, דאך ווערט זי גע'אסר'ט ווייל סתם מזנה איז ברצון. אבער וואס זעהען מיר דא? דא זעהען מיר דאך אז אין לה בנים, אפילו ס'איז נישט דא קיין עדות, בין איך אויכעט מוציא. איז דאך א קשיא אויף רב וואס רב זאגט, ווען זאגן מיר אז זי האט חתונה געהאט צו דעם נטען צו דעם מענטש וועמען מ'איז זיך חושד איז מוציא, דווקא ווען ס'איז געקומען שפעטער עדות זיי האבן באשטעטיגט אז ס'איז ריכטיג, דא זעהט זיך אפילו אן עדים, ענטפערט די גמרא, רב מוקי לה למתניתין ביש לה בנים, רב לערנט איין אז די משנה רעדט זיך אז ס'איז דא קינדער פון ערשטן מאן ויש לה עדים, דעריבער מוז ער שוין איינלערנען אז די משנה רעדט זיך דווקא יש לה עדים. ווייל אויב יש לה בנים איז מען דאך מוציא דווקא וואו ס'דא עדות. פרעגט די גמרא, ומאי דוחקיה דרב, פארוואס זאל זיך רב מדחיק זיין לאוקמי מתניתין איינצולערנען די משנה אז עס רעדט זיך נאר אין איין פאל ביש לה בנים, דעריבער רעדט זיך עס דווקא ביש לה עדים? וטעמא דאיכא עדים מפקינן, ווייל עס איז דא עדות דעריבער בין איך מוציא. פון דעם וואס די עדות זאגן אז ער האט געטון מיט איר אן עבירה ווען זי איז געווען א אשת איש, ואי ליכא עדים אז ס'איז נישטא קיין עדות לא מפקינן, וואס דארף עס רב איינלערנען די משנה עס רעדט זיך אין א אופן וואס איך דארף האבן דווקא עדות, לוקמה, זאל ער איינלערנען די משנה רעדט זיך בשאין לה בנים זי האט נישט קיין קינדער מיט דעם ערשטן מאן, און ממילא אף על גב דליכא עדים אפילו ס'איז נישט דא קיין עדות איז דאך אויך דער דין אם כנס יוציא. אמר רבא, האט רבא געזאגט, מתניתין קשיתיה, אויב איך וועל איינלערנען די משנה רעדט זיך אין אזא פאל אין לה בנים און אין לה עדים איז שווער דעמאלט דער לשון פון דער משנה, מאי איריא דתני הוציאוה, פארוואס שטייט אין דער משנה זיי האבן ארויסגעצויגן איר, א לשון רבים, ליתני זאל שטיין הוציאה, דער מאן האט איר געגעט, צוליב דעם לעז האט ער איר געגעט.

די בית דין טוט איר מוציא זיין פון דעם ערשטן מאן נאר מיט עדות, ווייל א פרוי ווערט נישט גע'אסר'ט אויף דעם מאן צוליב א קול, קומט מיר רב זאגן, דעריבער שטייט מיר דא אין דער משנה יוציא הניתן, ווייל ס'איז דא עדות, אבער אן עדות, אויב ווייל עס איז דאך דא קינדער, זאגן מיר, אם כנס לא יוציא ואיבעית אימא, דו ווילסט זיך דאך זאגן אז לויט רב'ן איז נישט קיין חילוק צו יש לה בנים צו אין לה בנים, שטענדיג האלט רב אז אויב ס'איז נישט דא קיין עדות איז לא תצא. אויב ס'נישטא קיין עדות אפילו אין לה בנים איז אויך דער דין לא תצא הני מתניתא רבי היא, דיע ברייתות וואס איך זע אז אן עדות איז מען אויך מוציא די פרוי פון דעם מענטש מיט וועם ער איז נחשד, דאס גייט ווי רבי וואס מיר טרעפן, רבי איז מחמיר אפילו מבעלה וואס דאס איז א קול בתר נישואין, איז ער אויך מוציא די פרוי מיט עפעס א קול אפילו אן עדות אויך.

אמר רבי האט רבי געזאגט הואיל ומכוער הדבר, די זאך איז מיס, זי האט עס נישט אויסגעטון נאר אויף זנות, תצא, זאל זי ארויסגיין פון דעם מאן. אזוי לערנט רשי. אבער תוספות פרעגט אסאך קשיות, פון דעם מאן קען איך נישט אסר'ן מיט א קול, פון מאן האט זיך די גמרא פריער געזאגט מוז זיין דווקא עדות, לערנט תוספות פשט, תצא הייסט אז אויב דער מאן האט ער געגעט און זי האט חתונה געהאט צו דעם רוכל. נאך א זאך זעען מיר אז רבי איז מחמיר און ס ב עפעס דברים מכוערים איז ער מוציא רוק למעלה מן הכילה. דער מאן קומט אהיים און ער זעהט דער רוכל גייט ארויס און ער זעט כּילה, כּילה דאָס איז אַזאַן סאָרט אוהל וואָס מען מאַכט אויף דעם בעט, זעט ער דאָרטן איז דאָ שפּייעכץ. ווער האָט דאָרט געוואָרפן די שפּייעכץ? דער וואָס ליגט און די פּנים איז געווען אַרויף, מסתמא האָט זי מזנה געווען און זי האָט געשפּיגן בשעת תשמיש. אמר רבי, הואיל ומכוער הדבר, ווייל די זאַך איז מיאוס תיצא. א דריטע דבר מכוער, מנעלים הפוכים תחת המיטה, מען זעט איבערגעקערטע שיך אונטער דעם בעט, מען האט זי איבערגעקערט, וועט נישט זיין קאנטיג וועמענס די שיך זענען, אמר רבי, האט רבי געזאגט, הואיל ומכוער הדבר, די זאך איז מיאוס, תצא, דער ריטבא זאגט, פארוואס ווערט דערמאנט אזויפיל מאל אמר רבי הואיל ומכוער הדבר זאל שטיין אלע דריי צוזאמען, נאר ס'איז געווען דריי פארשידענע שאלות צו דריי פארשידענע מעשות, און יעדן מאל האט רבי געזאגט זיינע ווערטער. פרעגט די גמרא, מנעלים הפוכים, ליחזי דמאן נינהו, זאל מען זען צו וועמען די שיך באלאנגען. אלא זאגט די גמרא, מען מיינט מקום מנעלים הפוכים, קיין שיך איז דארט נישט דא, נאר מען זעט אז שיך זענען געליגן אין דער ערד וואס איז אונטערן בעט איבערגעקערעט, נעמען מיר אן אז דא איז געווען שיך פון א פרעמדן מענטש, ער האט עס איבערגעקערט דער וואס וועט אריינקוקן זאל נישט דערקענען אז ס'איז זיינע שיך. רשי ברענגט אראפ נאך א פשט אז נישט די שיך איז איבערגעקערט נאר די ארט פון די שיך איז איבערגעקערט, ער איז געקומען דער מאן האט ער געזעהן אירע שיך אויף דעם ארט ווי ער גיט זיינע שיך. איז זיכער דא געקומען א פרעמדער מענטש און ער האט געלייגט זיינע שיך אויף דעם ארט פון אירע שיך און אירע שיך אויף דעם ארט פון מאן, אבער רשי זאגט לויט דעם פשט אז איבערגעקערעט מיינט מען די ארט, דארף דאך נישט שטיין הפוכים א לשון רבים. איז דאך איבער געקערט דער מקום דער ארט האט געדארפן שטיין מקום מנעלים הפוך דער ארט פון די שיך איז איבער געקערט נישט הפוכים אז שטייט הפוכים ווייזט אויס עס גייט ארויף אויף די שיך דעריבער זאגט דער רשי אז דער עיקר איז דער ערשטע פשט רשי.